זאגט די הייליגע גמרא ווי האלט מען? לאמיר טרעפן דעם פונקטליכן פלאץ, געטס מיר א מינוט. נ"ו עמוד א', ביי די דריטע פון די גאר ברייטע שורות, אונז האלט מיר אינמיטן די מעשה פון בר הדיא, וואס איז געווען א פותר חלומות, און די הייליגע אמוראים אביי ורבא זענען געגאנגען פותר חלום זיין ביי דעם, ביי דעם בר הדיא, און די פראבלעם איז געווען אז בר הדיא איז אויב מ'האט אים געגעבן געלט האט ער געגעבן א גוטן פתרון אויב מ'האט אים נישט געגעבן קיין געלט האט ער געגעבן נישט קיין גוטן פתרון איז האלט מען דא אינמיטן די מעשה אונז האלט מיר ביי די די ווארט אקרינן. אין די דריטע שורה פון די גאר ברייטע אקרינן זרע רב איז אקרינן איז אביי ורבא האבן אים ביידע פארגעליינט דעם פסוק פון זרע רב תוציא השדה ס'איז א פסוק אין די תוכחה און די פסוק זאגט דארט ווייטער די פסוק הייבט זיך אן אן א פאזעטיוו נאוט אז זרע רב תוציא השדה דיין פעלד וועט ארויסגעבן אסאך זרע אבער די פסוק ענדיגט צו תאסוף כי יחסלנו הארבה, אז דו וועסט ליידן פון היישעריק וואס דאס גייט פארלענדן, דאס גייט פארלענדן דיין זרע, איז סיי אביי און סיי רבא האבן ביידע געלערנט דעם פסוק, און אונז האבן שוין נעכטן גערעדט אז עס קען זיין אז זיי האבן געלערנט די פסוק צוזאמען, ממילא וואס זיי האבן געלערנט בייטאג פון דעם האבן זיי געטראכט ביינאכט, דאס ארויפקומען אין חלום. האבן זיי געוואלט פותר זיין פארוואס די פסוק האט מען זיי פארגעליינט אינעם חלום, איז לאביי וואס אביי האט אים באצאלט אמר ליה מרישא אז פאר דיך מיינט די פסוק דער עיקר די רישא פון זרע רב תוציא השדה אז איך זאג עתידות אז דו אז וועסט האבן אסאך עסט האבן אסאך תבואה לרבא אמר ליה מסיפא אז דו וועסט באקומען דעם עונש פון יחסלנו הארבה אקרינן האבן זיי פארגעליינט האבן זיי געזאגט אז מען האט אונז פארגעליינט אינעם חלום זיתים יהיו לך בכל גבולך, דאס איז נאך א פסוק אין די תוכחה אויפן זעלבן מהלך, אז די פסוק זאגט עסט האבן אסאך זיתים, אבער די פסוק ענדיגט צו ושמן לא תסוך כי ישל, די זיתים וועלן אראפפאלן פונעם בוים פריצייטיג אזוי אז דו וועסט גארנישט קענען האבן דערפון, ס'וועט נישט זיין גוט געצייטיגט, איז לאביי אמר ליה מרישא, אז פאר דיר וועט מקוים געווערן די רישא פונעם פסוק פון זרע יהיו לך זיתים יהיו לך בכל גבולך. לרבא אמר ליה מסיפא דיך עט קומען דעם עונש וואס דו האסט נישט באצאלט אקרינן, האבן זיי ווייטער געזאגט א חלום אז מען האט פאר אונז פארגעליינט די פסוק פון וראו כל עמי הארץ און די פסוק זאגט דארט ווייטער כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך מען וועט מורא האבן פון דיר איז לאביי אמר ליה נפק לך שמא דריש מתיבתא הוית עס וועט ארויס גיין א נאמען אויף דיר ווייל דו וועסט ווערן א ראש ישיבה און דעמאלטס איז אימתך נפלת בעלמא עס וועט פאלן א יראת הכבוד אויף די גאנצע וועלט דאס מיינט ויראו ממך ווייל די וועלט וועט מורא האבן אוט אוו רעספעקט. לרבא אמר ליה בדיינא דמלכא אתבר ס'וועט געשעהן א רויבעריי ביי די אוצר פון תכשיטי המלך מען וועט זיך איינברעכן דארט ומתפסת בגנבי מ'וועט דיך חושד זיין אז דו ביסט די גנב אנשטאטס די עכטע גנבים ודייני כולי עלמא קל וחומר מינך די גאנצע וועלט וועט מאכן א קל וחומר אז אויב דעם גרויסן צדיק רבא האט מען חושד געווען אין די גניבה איז די גאווערמענט פארלייגט זיך די fbi לויפט ארום קלאפן אין טירן ווער ווייסט צו מען קומט נישט אן צו מיר נעקסט, און דאס איז די ויראו ממך אז יעדער וועט מורא האבן ווייל ס'וועט ביי דיר געשען אן עונש, ס'וועט ביי דיר געשען א צרה, איז למחר אתבר בדיינא דמלכא, פארציילט די גמרא אז אזוי ווי בר הדיא האט פותר געווען אזוי איז טאקע געווען, אז צומארגנס איז געשען א. אריינברעכעריי ביי די אוצר תכשיטים פונעם מלך, ואתו ותפשי ליה לרבא, מ'האט ארעסטירט רבא'ן. פארציילן זיי ווייטער, אמרי ליה, האבן זיי ווייטער ביידע געזאגט אונז האבן געזען א זעל דעם זעלבן חלום חזן חסא על פום דני, אונז האבן געזען א חסא בלעטל, ס'איז א לעטעס בלעטל, אויף די פי א חבית, אויף די עפענונג פון א פאס לאביי אמר ליה עיף עסקך כחסא, דיינע עסקים, דיינע געשעפטן, דיין ביזנעס וועט בליען, וועט וואקסן, אזוי ווי א חסא בלעטל וואס. צעשפּרייט זיך גרויס, אַ גרויסער בלעטל, לרבֿא אָמר ליה, מריר עסקך כּי חסא, אַז דײַן בלעטל וועט זײַן אַזוי, אַז דײַן ביזנעס וועט זײַן אַזוי ביטער ווי אַ בלעטל. ס'דאָ פּוסקים וואָס ברענגען די גמרא אַלס אַ ראיה, אַז חסא מיט חזרת, וואָס די גמרא רעדט אַלץ, רעדט מען טאַקע פֿון אונדזער לעטעס, וואָס איז אַ גרויסער בלעטל. אָמרי ליה, חזן בשׂרא על פּום דני, אונדז האָבן מיר געזען נאָך אַ חלום, אונדז האָבן מיר געזען אַ חלום פֿון אַ שטיקל בשר, וואָס זיצט אויפֿן פֿאַס, לאַבייי אָמר ליה, בסים חמרך, ואָתו כּולי עלמא למזבן בשׂרא וחמרא מינך, דײַן דיין וויין, אביי ורבא זאגט רש"י זענען ביידע געווען וויין סוחרים, איז טייטשט דער בר הדיא אויס די אלע סימנים פון איבעראל ווי מען רעדט פון א פי א חבית אלס אלס אן עתיד וויאזוי זייער ביזנעס וועט אויסזען איז דיין וויין וועט ווערן זייער זיס און די גאנצע וועלט וועט קומען קויפן פלייש און וויין פון דיר, וועסט האבן גוטע קוואליטי און יעדער איינער וועט וועלן מיט. מ'וועט וועלן האבן דעם בשר מיט צו עסן מיט דער יין, דער יין מיט צו עסן מיט'ן בשר, עסט האבן גוטע ביזנעס, לרבא אמר ליה תקיף חמרך, דיין וויין וועט ווערן חומץ, ואתו כולי עלמא למזבן בשרא למיכל ביה, מ'וועט קומען קויפן פלייש צו צו עסן מיט דיין חומץ, אבער אוודאי עס איז נישט אזויפיל ביזנעס ווען מ'האנדלט מיט חומץ ווי מ'האנדלט מיט וויין. אמרי ליה, האבן אביי ורבא געזאגט צו בר הדיא, אונז האבן געהאט נאך א חלום חזן חביתא דתלי בדיקלא, אונז האבן געזען א פאס וואס הענגט אויף א דקל אויף א טייטלבוים, לאביי אמר ליה מדלי עסקך כדיקלא, א דקל איז א הויכע בוים, דיין ביזנעס וועט שטייגן אזוי ווי א דקל, לרבא אמר ליה חלי עסקך כתמרי, דיין וויין וועט ווערן צו, דיין ביזנעס וועט ווערן צו זיס אין די אויגן פון די קונים, וואס מיינט צו זאגן אז דיין פרייז וועט פאלן, ווען יענער האט א סעיל, און יענער האט א עיטי פערסענט קלאוז אוט סעיל, איז פאר די קונים איז עס א גוט געשעפט, אבער פארן מוכר מיינט אז ער נעמט א לאס, מילא דו וועסט זיין אזוי זיס ווי תמרים דיין ביזנעס פאר יענעם איז פשט אז דו וועסט עס מוזן פארקויפן פאר ביליג. אמר ליה אביי אמרי ליה האבן זיי ווייטער געזאגט. אמר ליה האבן זיי ווייטער געזאגט חזן רומנא דקדחי אפום דני אונז האבן געזען א רימון א מילגרוים ווי ס'וואקסט.

אין די אין די אויגן פון דיינע קונים, אזוי ווי א רימון, הגם א רימון איז גאנץ באטעמטע פרוכט, אבער די זאפט פון א רימון איז גאנץ ביטער, די עולם קען עס פרובירן, איך האב עס לעצטנס געקויפט, און פאמעגרענעט דזשוס ווען ס'איז נאטירליך איז עס גאנץ א ביטערע גאנץ א ביטערע טרינק, און ס'שטימט מיט דער גמרא אז קאוי עס קאוי עסקך כרומנא. אמרי ליה, האבן זיי ווייטער געזאגט א חלום, חזן חביתא דנפל לבירא, אונז האבן מיר געזען א פאס פאלט אריין אין א גריב, אין א בור, לאביי אמר ליה מתבעי עסקך, יעדער וועט וועלן מ'וועט זוכן, יעדער וועט וועלן דיין עסק, יעדער וועט וועלן איינקויפן ביי אביי, כדאמר, און עס וועט מקים ווערן די מימרא וואס מענטשן זאגן, נפל פתא בבירא ולא אשתכח, אזוי ווי מען זאגט ס'נישט דא קיין חתן כלה דירה, ס'איז אמאל געווען א אנדערע אויסדרוק, מען האט געזאגט אז ס'נישט דא קיין ברויט, אלע ברויט זענען אין גריב, מען קען עס נישט טרעפן. איז איז ווען מען זוכט זייער שטארק עפעס באנוצט מען זיך מיט דעם שפראך אז ס'איז אין א גרוב איך קען עס נישט טרעפן, לרבא אמר ליה פסיד עסקך ושדית ליה לבירא וועסט פשוט דארפן א דאמפסטער דיין ביזנעס וועט גארנישט ווערד זיין און וועסט נעמען דיין גאנצע פתא דיין גאנצע ברויט וועסטו עס דארפן אריינווארפן א בור. אמרי ליה האבן זיי געהאט נאך א חלום חזינן בר חמרא אונז האבן געזען א. אַ חמור, אַ חמור צעיר, אַ יונגער חמור, דקאי אאיסדן, ער שטייט אויפֿן קאָפּ, ונוער, און ער הירזשעט, ער מאַכט ר-ר, ער קרעכצט, אַזוי ווי דער סדר פֿון אַ חמור איז צו קרעכצן, לאַביי אמר ליה מלכּא הוית, דו וועסט ווערן דער ראָש-ישיבֿה, מלך, מאַן מלכּי רבנן, וקאי אַמורא עלך, מ'וועט שטעלן אַ מתורגמן, אַ איבערטײַטשער, וואָס זאָל איבערזאָגן דאָס, וואָס דו זאָגסט בקול-רם פֿאַרן ציבור, און דאָס מיינט, אַז ס'וועט שטיין דאָרטן דעם חמור, דעם לומד תורה וואס גייט הירזשען, וואס גייט איבערזאגן פאר די תלמידים וואס דו זאגסט. לרבא אמר ליה האט ער אים געזאגט אינגאנצן א אנדערע פשט, אז פטר חמור גהיט מתפילך אז די ווערטער פטר חמור זענען אויסגעמעקט פון דיינע תפילין און דיינע תפילין זענען פסול. אמר ליה האט זיך רבא נישט געלאזט און האט צוריק געטענה'ט צו בר הדיא לדידי חזי לי ואיתיה. איך האב לעצטנס בודק געווען מיינע תפילין, איך האב געזען קלאר אז עס שטייט די ווארט פטר חמור. אמר ליה האט ער אים געטוישט אביסל, האט ער געזאגט וא"ו דפטר חמור. ודאי גהיט מתפילך, די ווארט, די וא"ו פון די ווארט חמור האט מען אראפגעקראצט פון דיין תפילין, און ווי רש"י איז מסביר פשט אזוי, די ווארט חמור אין תפילין קומט חסר, בעצם קומט עס אן א וא"ו, דא געווען די מעשה, דער סופר האט בטעות געשריבן די ו' און נאכדעם האט ער עס אפגעקראצט, אז ער קראצט עס אפ ווערט די תפילין געשריבן שלא כסדר, און תפילין קען מען נישט פאררעכטן, איינמאל דו שרייבסט א אות, און דו גייסט ווייטער און מעקסט עס אויס, קענסטו עס נישט מתקן זיין, ממילא דיינע תפילין זענען פסול, און טאקע וועגן דעם האט זיך געשאפן אזא סארט פסול, וועגן ס'איז געווען זייער שווער צו צו דערקענען, ס'איז זייער שווער צו, דו זעסט דאך נישט די פסול, דו זעסט דאך נישט אז ס'פעלט די וו. פארציילט די גמרא ווייטער, ביז יעצט האבן אביי ורבא געבעטן דעם בר הדיא זאל צוזאמען פותר זיין זייערע חלומות, יעצט. איז לסוף אזל רבא לחודיה לגביה רבא איז אליין געקומען אמר ליה האט ער געזאגט חזאי דשא ברייתא דנפל כ'האב געזען דעם דרויסנדיגסטע טיר פון מיין הויז ווי ס'פאלט אראפ אמר ליה אשתך שכבא דיין ווייב וועט שטארבן אמר ליה און די ווייב איז אלץ די טיר די א ווייב איז די שומרת וואס היט אויף א בית אמר ליה האט ער געזאגט חזאי ככי ושני דנתור כ'האב געזען מיינע פאדערשטע ציינער מיינע הינטערשטע ציינער ווי זיי פאלן ארויס אמר ליה בנך ובנתך שכבן, און דיינע זין און טעכטער וועלן שטארבן, אמר ליה חזאי תרתי יוני דפרחן, איך האב געזען צוויי יונה, צוויי פייגלעך ווי זיי פליען אוועק, אמר ליה תרי נשי מגרשת, צוויי ווייבער וועסטו גט'ן, און ווי רש"י זאגט אז א ווייב ווערט אנגערופן א יונה ווי מען טרעפט אין פסוק יונתי תמתי, מיר האלטן שוין דא ביי דריי ווייבער וואס רבא האט געהאט און בר הדיא האט געזאגט שלעכטע נביאות אויף זיי, און באלד קומט א פערדע, אמר ליה האט ער געזאגט חזאי תרי גלגלידי דלפתא, כ'האב געזען צוויי קעפ פון די לופטן, איז האב איך געזען דאס האב איך געזען אין חלום, אמר ליה לופטן איז די מין פירות, די מין וועדזשטעבלס וואס האבן שוין געהאט אין די פארגאנגענהייט, אמר ליה האט ער געזאגט אזוי תרין קולפי בלעת, דו וועסט כאפן צוויי קלעפ. מיט א שטעקן אויפן קאפ און די לופטן קומט אלץ איינגעבויגן ווי א שטעקן און דאס קומט מסמן זיין אז דו גייסט כאפן מכות אזל רבא ההוא יומא ויתיב בי מדרשא כוליה יומא די הייליגע רבא איז געזיצן א גאנצן טאג אין בעסמעדרעש און געלערנט און ער טייטשט דא זעה איך אז דאס איז געווען מיט א חשבון ער האט זיך געוואלט דערווייטערן פון סיי וועלכע פראבלעם כ'ווייס נישט וואס ס'פעלט אויס כ'ווייס נישט ווי ער נעמט עס אבער בפשטות קען מען זאגן אז דאס איז געווען רבא'ס סדר רבא איז געזיצן יעדן טאג אין בעסמעדרעש און געלערנט מ'טרעפט אויך מורא'דיגע זאכן די גמרא פארציילט דאך אז רבא ווען ער געהאלטן מיט לערנען האט ער זיך געקענט שעדיגן די פינגער און האט אפילו נישט מרגיש געווען מחמת רוב עמלות בתורה, על כל פנים, און נאכדעם וואס ער האט געענדיגט לערנען איז ער ארויס פון בית מדרש, אשכח הנהו תרי סגי נהורי דהוו קמנצו בהדי הדדי, געטראפן צוויי בלינדע מענטשן האבן זיך געקריגט איינער מיטן צווייטן, אזל רבא לפרוקינהו איז ער געגאנגען און זיי געוואלט צעטיילן, ומחוהו לרבא תרי, זיי האבן אראפגעלאזט צוויי פראסקעס, איז דלו למחוייה אחריתי, זיי האבן אויפגעהויבן זייער שטעקן, זיי האבן אים געוואלט שלאגן נאך, אמר האט ער געזאגט מסתיי ס'איז גענוג, תרין חזאי, איך האב נאר געזען אין חלום צוויי לופטעס, ממילא צוויי פעטש ווייס איך אז ס'קומט מיר, אבער די דריטע נישט, לסוף. פארציילט די גמרא אתא רבא ויהיב ליה אגרא, האט ער געגעבן א טיפ פאר דעם בר הדיא האט אים באצאלט. איז אמר ליה, און רבא האט אים ווייטער פארציילט זיינע חלומות, האט ער געזאגט חזאי אשיתא דנפל, איך האב געזען ווי א וואנט פאלט צאם, אמר ליה נכסים בלא מצרים קנית, דו האסט געקויפט אזא מין אינוועסטמענט, אזא מין פראפערטי וואס דאס גייט דיך ברענגען רווחים עד אין סוף. און דאס מיינט עס איז נישט דא דא קיין גרעניץ, עס איז נישט דא דא קיין וואנט, ווייל דו גייסט דא פארדינען עד הסוף, אמר ליה חזאי אפדנא דאביי דנפל, איך האב געזען א טורעם פון אביי וואס פאלט צאם, וכסיין אבקיה, און די שטויב פון דעם טראסקע פון די, יא, די וואלקן פון שטויב וואס מאכט זיך ווען א זאך פאלט צאם, איז ארויף אויף מיר, און עס האט מיר איבערגעדעקט, אמר ליה אביי שכיב, אביי וועט שטארבן מתיבתיה אתיא לגבך, זיין גאנצע בית מדרש, זיין גאנצע ישיבה, אלע תלמידים וועלן אריבערגיין צו דיר, און אנדערע ווערטער דו וועסט ווערן ראש ישיבה אנשטאטס אביי, אמר ליה. חזאי אפדנא דידי דנפל, כ'האב געזען מיין טורעם אז דאס איז איינגעפאלן, ואתו כולי עלמא שקיל לבינתא לבינתא, די גאנצע וועלט קומט כאפן ציגל פון פון מיין איינגעפאלענעם בנין, אנדערע ווערטער דא האב איך שוין א חלום וואס האט זייער זייער קלאר א נעגעטיוו קאנאטעישן אז דאס איז עפעס וואס טויג נישט, לאמיר זען וואס דו קענסט דא טון דערמיט, אמר ליה האט ער געזאגט שמעתתך מבדרן בעלמא אז דיינע מימרות דיינע הוראות וועט. פארשפרייט ווערן איבער די וועלט, און דאס מיינט אז יעדער כאפט פון דיר ציגל, א יעדער נעמט פון דיינע דברי תורה. אמר ליה האט ער געזאגט חזאי, כ'האב געזען אין חלום דאבקע רישי ווי מיין קאפ ווערט צושפאלטן, ונתר מוקרי, און מיין מח פאלט ארויס, און דאס איז שוין א חלום וואס דער'ס נאו טו וועיס עראונד, דו קענסט גארנישט טון דערמיט. אמר ליה האט ער אים געענטפערט, אודרא מבי סדיא נפיק, אז פעדערן פון דיין קישן וועט ארויספליען, איז געמאכט פאר א נאטינג בערגער, איז געמאכט פאר א גארנישט. אזוי אז ס'מיינט אז ס'וועט טאקע איינעם פון דיינע קישענעס זיין אביסל צעפאלן באט נאטינג טו ווארי. אמר ליה האט ער געזאגט ווייטער א חלום אקריון הללא מצראה בחלמא, כ'האב געחלומט ווי איך זאג הלל המצרי, דאס איז הלל הגדול וואס מ'זאגט פסח ביינאכט אונזער געווענליכע הלל, נישט הלל הגדול, אנטשולדיגטס, די געהעריגע הלל וואס מען זאגט פסח ביינאכט, האב איך גע'חלומ'ט ווי איך זאג דאס אין מיין חלום, אמר ליה ניסא מתרחשי לך, ס'וועט געשען פאר דיר ניסים. דערציילט די גמרא הוה קא אזיל בהדיה בארבא, איז בר הדיא מיט רבא זענען צוזאמען געפארן אויף א שיף, אמר, און דער בר הדיא האט אליין געגלייבט אין זיינע פתרונות, ווייל ער האט געוואוסט ער האט א טרעק רעקארד אזאנע זאכן ווערן מקוים, און תוס' האט א שאלה צו ס'איז א חכמה, צו ס'איז א מזל, ס'א מחלוקת ראשונים צו ס'האט צו טון מיט א מענטש וואס איז געבוירן אין א געוויסע מזל אז ער קען אז ער קען צוטרעפן וואס גייט זיין, ער קען פאראויסזאגן וואס גייט זיין יענעמ'ס יענעמ'ס גורל, ער קען פותר זיין יענעמ'ס חלום, אדער ס'איז א געוויסע חכמה פאר ריכטיג פארשטיין, כמדומני ס'איז א קליין תוספות'ל דא אויבן. פותר חלומות, פירש ר"י, דמזל שעת הלידה גרם, ואין הדבר תלוי בחכמה, אנדערע דינגען זיך. על כל פנים גייען מיר ווייטער. איז האט ער האט ער זיך געמאכט א חשבון איך פאר דא מיט רבא אויף א שיף וואס געשענט אויב דער שיף זינקט איין איך העל נישט געראטעוועט ווערן רבא וועט געראטעוועט ווערן ווייל כהאב יעצט פותר געווען זיין חלום אז מתרחיש ליה ניסא אז אים גייט פאסירן ניסים איך בין סתם א לוזער וואס וואס העט דא זיין מיט מיר? אמר בהדי גברא דמתרחיש ליה ניסא למה לי וואס פעלט מיר אויס די גאנצע געשעפט? איז פארציילט די גמרא בהדי דקא סליק, ווען ער האט געוואלט אראפגיין פונעם שיף, איז נפל סיפרא מיניה, עס איז ארויסגעפאלן פון אים א ספר, וואס דאס איז געווען זיין טשיטינג בוק, דארט האט ער געהאט אלע רולס פון פתרונות, איז אשכחיה רבא, רבא האט עס געטראפן, חזא, ער האט אריינגעקוקט אין דעם ספר, וחזא דהוה כתיב ביה, האט ער געזען שטייט דארטן א יסוד אז כל החלומות הולכין אחר הפה אז חלומות איז נישט קיין דעפיניט זאך, ס'איז ביד פונעם פותר צו נעמען א חלום און עס פארוואנדלן אדער אין גוט, אדער אין שלעכטס און רבא האט פון דעם נישט געוואוסט. אמר, האט אים געזאגט רשע, בדידך קיימא, אלעס ווענדט זיך אין דיר. צערתן כולי האי, איך האב דיר דא אויסגערעכנט איך ווייס צען חלומות וואס דו האסט מיר אלעס פותר געווען אויף שלעכטס. האט אים געזאגט כולהו מכילנא לך, אלעס בין איך דיר מוחל בר מברתיה דרב חיסדא, רבא איז געווען א איידעם ביי רב חיסדא, און ער האט אים געזאגט אז זיין ווייב וועט שטארבן, האט ער אים געזאגט איך בין דיר אלעס מוחל אויסער די פאקט אז מען האט צוגענומען מיין ווייב, יהא רעוא, זאל זיין די רצון פונעם אייבערשטן, דלימסר ההוא גברא, אז דער מענטש וואס דאס איז בר הדיא זאל מען איבערגעבן לידי דמלכותא דלא מרחמו עליה און די מלכות זאל זיך נישט אויף דיר רחמנות האבן, איך האב געזען פון חזון איש א שמועס אז אז וואס איז פשט א רבא שעלט, ברענגט ער פארשידענע ראיות פון גמרא אז א מענטש וואס איז מחויב בנידוי, אזא מענטש מעג מען שוין שעלטן אויך. א שמועס פאר זיך, גיי מיר ווייטער. אמר, האט בר הדיא זיך געמאכט א חשבון, ער האט זיך דערשראקן, ער האט דאך געוואוסט אז רבא איז נישט קיין קטלא קניא, און דער גרויסער צדיק רבא האט אים דא פארשאלטן, אמר מאי אעביד, וואס טו איך דא? גמירי, האבן מיר א קבלה אז דקללת חכם אפילו בחינם היא באה, אפילו אויב א מענטש איז נישט שולדיג אויף הונדערט פראצענט, אויב איז ער נאר קצת שולדיג זאגן די פוסקים, איז. איז עס קומט שוין דער עונש, וכל שכן רבא, אין אונזער פאל דבדינא קא לייט, רבא איז גערעכט, האט דער רבא האט א גערעכטע טענה, פארוואס בין איך אים געגאנגען, פאר מיין געלטגייציגקייט וואס רבא האט נישט באצאלט, ווייל דאס איז געווען מיין ביזנעס, בין איך געגאנגען, איך האב אים פותר געווען אלע חלומות אויף שלעכטס. אמר, א למדן איז ער געווען, האט בר הדיא געזאגט איקום ואגלי, איך גיי מיך אויפהייבן, איך גיי גיין אין גלות, פארוואס דאמר מר גלות מכפרת עון, איך האב דאך דא אן עבירה. און ס'קומט זיך מיר דא א קללה פון רבא, איך גיי אין גלות און דאס זאל מיך מכפר זיין. פארציילט די גמרא קם גלי לבי רומאי, איז אנטלאפן צו די רוימים. אזל יתיב אפתחא דריש טורזינא דמלכותא, האט ער זיך געזעצט ביים טיר פון די הויפט פון די שומרי אוצר המלך, די וואס האבן געהיטן דארטן אויף די פעדערל רעזערוו ווי די מלכות האלט דאס געלט. איז ריש טורזינא חזא חלמא, איז דער שר. דער דער הויפט שומר דארט איז א איז געשלאפן און האט זיך געחלומט א חלום אמר ליה האט ער פארציילט פאר זיין גאסט פאר בר הדיא חזאי חלמא איך האב געזען א חלום דעייל מחטא באצבעתי אז א נאדל גייט אריין אין מיינע פינגערס אמר ליה האט ער אים געזאגט הב לי זוזא באצאל און איך וועל דיר פותר זיין ולא יהב ליה דער בחור האט נישט געהאלטן ביים באצאלן לא אמר ליה ולא מידי אזויפיל זאגן שלעכטס האט ער שוין נישט געוואלט ער האט געוואוסט ער איז שוין אפגעבריט. די סטרעטעדזשי ארבעט נישט באט איך זאג נישט גארנישט אמר ליה האט ער אים געזאגט חזאי דנפל תכלא בתרתין אצבעתי איך זעה אין מיין חלום ווי ווערים גייען אריין אין צוויי פון מיינע צוויי פון מיינע פינגערס און די עולם קען אריינקוקן רשי טייטשט נפל תכלא וואס טייטשט די ווארט תכלא, די ווארט תכלא טייטשט רש"י תולעת, דאס איז איינע פון די ראיות וואס מען ברענגט אז תכלת מיינט א ווארעם, נישט קיין פיש, ווייל תכלא אויף אראמיש מיינט תולעת, עס מיינט א ווארעם. גייען מיר ווייטער, אמר ליה, האט ער אים געזאגט, הב לי זוזא, באצאל, ולא יהב ליה, דער בחור האט נישט געהאלטן ביים באצאלן, ולא אמר ליה, האט ער אים ווייטער נישט פותר געווען זיין חלום, ביז מען קומט צו די דריטן חלום, אמר ליה, האט דער שר געזאגט צו בר הדיא אז חזאי דנפל תכלא בכולה ידא, איך זעה יעצט ווארעם ווי זיי קריכן אריין אין מיין גאנצן האנט, און דא האט שוין דער פותר חלום געוואוסט אז דער חלום האט זייער א וויכטיגע מעסעדזש און איך קען עס מער נישט איגנארן, און אפילו דער בחור האלט נישט ביים באצאלן גיי איך אים נאך אלץ מוזן זאגן דעם פתרון אמר ליה האט ער אים געזאגט נפל תכלא בכולהו שיראי אז ס'איז אריינגעפאלן ווערים אין אלע זיידן וואס איז פונעם אוצר המלך, פשט איז אויב זאגט ער דאס נישט איז ער ממש א מורד במלכות וועט מען שוין זען. ס'גייט אים ברענגן אסאך פראבלעמס די מעשה. שמעי בי מלכא האט מען געהערט אין שטוב פונעם קעניג אז ס'האט זיך געמאכט א פראבלעם אינעם שאץ קאמער, ס'איז אנגעפולט מיט ווערים, אלע זיידענע בגדים פונעם קעניג ווערט אויפגעגעסן, ווערט פארשימלט. ואתיוה לריש טורזינא, און מ'האט געברענגט דעם הויפט שומר, און מ'האט אים געוואלט מעניש זיין, קא קטלי ליה בשעת מ'האט עוסק געווען אים צו הרג'ענען אמר ליה האט זיך די שר האוצר אנגערופן אנא אמאי, וואס ווילט איר צו מיין נשמה? אייתו להאי דהוה ידע ולא אמר, ווען עס איז נאר געווען איין ווארעם ביי א פינגער האט ער שוין געוואוסט אז דא דא א פראבלעם מיט ווערים אין אוצר המלך און האט גארנישט געזאגט, צוויי פינגערס האט ער אויך גארנישט געזאגט, ווען עס איז געווען כולה ידא ווען כ'האב געהאלטן ביי מיין דריטן חלום אז ס'איז שוין פארשפרייט איבעראל דעמאלטס האט ער געזען אז ער האט שוין נישט קיין ברירה האט ער געזאגט זייטס אים מעניש. אייתוהו לבר הדיא האט מען געברענגט דעם בר הדיא אמרי ליה מ'האט אים געזאגט אמטו זוזא דידך פאר א נארישן גרייצער וואס דו האסט דא געוואלט פארדינען איז חרבו שיראי דמלכא האסטו געלאזט האסטו געלאזט אויס אויפעסן דארטן דעם גאנצן אוצר פון זייד ביים קעניג פארציילט אונז די גמרא א שרעקעדיגע מעשה איז כפיתו תרין ארזי בחבלא מ'האט צוזאמגעבינדן צוויי ארזים, צוויי טענען ביימער מיט שטריק, אסור חד כרעיה לחד ארזא וחד כרעיה לחד ארזא, מ'האט צוגעבינדן איין פיס צו פון דעם בר הדיא צו איין זייט און איין פיס צו די אנדערע זייט ושרו לחבלא עד דאצטליק רישיה, מ'האט עפעס אויסגעלאזט דעם שטריק איי געס אז ביים צאמציען האט זיך עפעס אזוי ווי איינגעבויגט, די טענען ביימער האבן זיך איינגעבויגן און נאכדעם האט זיך עס צוריק געעפנט, עפעס אזא מין פאטענט איז געווען, און ווען מ'האט אויסגעלאזט דעם שטריק. איז זיך עס, האָט זיך עס, האָט זיך עס געצויגן די שטריק צו די צוויי זייטן, ביז דער קאָפּ פון בר הדיא האָט זיך געשפּאָלטן, אָזל כל חד וחד וקם אדוכתיה און די טענעביימער האָבן זיך אויפגעשטעלט צוריק גראָד, ואצטליק, און דער שטריק האָט זיך צעריסן, ונפל בתרין, און דער בר הדיא איז שוין געווען אינגאַנצן צעטיילט, און האַלב פון זיין קערפּער איז געפאַלן אויף איין זייט. אנדערע האלב פון זיין קערפער איז געפאלן אויף די אנדערע זייט, און עס איז אלעס געווען די עונש פארן טשעפען רבא'ן, און עס איז ארויס א ווארט פון רבא אז די מלכות זאל זיך מיט אים אפגעבן. לאמיר לערנען נאך צוויי דריי מינוט, שאל בן דמא בן אחותו של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל. ראיתי שני לחיי שנשרו, איך האב געזען צוויי פון מיינע באקן ווי זיי פאלן ארויס, אמר ליה שני גדודי רומי יעצו עליך רעה ומתו, צוויי הערן פון רומים האבן געטראכט אויף דיר שלעכטס און זענען ביידע געשטארבן, און רבי ישמעאל געווען א צדיק האט ער אוודאי נאר געזוכט גוטע פתרונות נישט וויי צו טון קיין מענטש, אמר ליה בר קפרא לרבי ראיתי חוטמי שנשר איך האב געזען ווי מיין נאז פאלט אראפ, אמר ליה חרון אף נסתלק ממך עס איז געווען א חרון אף אויף דיר און דער אייבערשטער האט עס באזייטיגט, אמר ליה ראיתי שני ידי שנחתכו א שרעקעדיגע חלום, אמר ליה לא תצטרך למעשה ידיך מ'וועט דיך אויסהאלטן און זיצן אויף קעסט און וועסט נישט דארפן ארבעטן, אמר ליה ראיתי שתי רגלי שנקטעו מיינע פיס ווערן אפגעהאקט, אמר ליה על סוס אתה רוכב. דאס איז געווען מנהג הנגידים, מ'זאגט אזוי ווי א מענטש האט א שיינעם קאר, ער דארף נישט גיין צופיס, האט מען אמאל געזאגט אז ער האט א סוס און ער דארף נישט פארן, מילא איז דאס דאס איז וואס די אפגעהאקטע פיס איז געקומען מרמז זיין, חזאי דאמרי לי, באדר מיתת, א שרעקעדיגע חלום, אדר גייסטו שטארבן און ניסן לא חזית, עס קומט צו ניסן גייסטו שוין נישט לעבן, אמר ליה האט ער אים געזאגט באדרותא מיתת ווען דו וועסט שטארבן וועט עס זיין מיט כבוד, וועסט האבן אויסגעלעבט דיינע יארן מיט כבוד, ולא אתית לידי נסיון, און עס ניסן איז א לשון פון נסיון, וועסט נישט האבן אנגעקומען לידי נסיון, וועסט אויסלעבן דיינע יארן מיט א ריינקייט מיט אן ערליכקייט, אמר ליה צדוקי לרבי ישמעאל ראיתי שאני משקה שמן לזיתים, ס'איז דא דער זעלבער רבי ישמעאל, יעצט האט ער געהאנדלט מיט א צדוקי, האט ער אים געגעבן אין באבנס באבן אריין, ראיתי שאני משקה שמן זית, משקה שמן לזיתים, זיתים איז דאך די מקור פון שמן, גיסן שמן אויף זיתים, האט ער אמר ליה בא על אמו, איך זע אז דו ביסט נכשל געווארן אין א הארבע עבירה, אמר ליה. חזאי דקטיף לי כוכבא, איך זעה ווי, איך האב מיך געחלומט ווי איך כאפ אראפ א שטערן פון הימל, אמר ליה בר ישראל גנבת, דו ביסט א קידנעפער, אמר ליה חזאי דבלעתי לכוכבא, איך האב אויפגעגעסן די שטערן וואס איך האב אראפגעכאפט, אמר ליה בר ישראל זבנתיה, ואכלת לדמיה, דו האסט פארקויפט דעם איד אויפן שווארצן מארקעט, און דו האסט. אויפגעגעסן דאס געלט, אמר ליה חזאי עיני דנשקן אהדדי, איך האב געזען ווי מיינע אויגן קישן זיך איינע צום צווייטן, אמר ליה בא על אחותו, דו האסט חתונה געהאט מיט דיין שוועסטער, אמר ליה חזאי דנשקי סיהרא, איך האב געזען ווי איך קיש די לבנה, אמר ליה האט ער אים געזאגט בא על אשת ישראל, דו האסט חתונה געהאט מיט א, דו האסט געוואוינט מיט א פרעמדע אידישע פרוי, און דאס האבן מיר שוין געהאט. למשל די פסוק זאגט אז ביי די חלום פון יוסף אז די ירח, דאס איז געווען א דוגמא אויף רחל, זעט מען אז א אידישע פרוי ווערט אנגערופן א לבנה, אמר ליה חזאי, דדריכנא בטונא דאסא, איך האב געזען ווי איך טרעט, ווי איך גיי אין וועג, אין א שאטן פון א הדס בוים, אמר ליה בא על נערה מאורסה, דו האסט געוואוינט מיט א נערה מאורסה, א מיידל וואס איז געווען מאורס צו א מאן, ס'איז שוין געווען קידושין, און די סדר איז געווען אמאל אז מען פלעגט מאכן א חופה פון געפלאכטענע הדסים, אמר ליה חזאי, טונא מעילאי, ממילא וועגן דעם איז די רמז פון א שאטן פון הדסים מיינט דו האסט גענומען א מיידל וואס איז וואס האט שוין וואס איז שוין דורך קידושין, אמר ליה חזאי טונא דמעילאי והוא מתתאי, איך האב געזען ווי די ווי די שאטן איז פון אויבן און איך בין פון אונטן, אמר ליה משכבך הפוך האסט געוואוינט מיט איר שלא כדרך נאר ס'איז געווען היא מלמעלה. והוא מלמטה, אמר ליה האט ער האט ער האט דער צדוקי ווייטער געזאגט, חזאי עורבי דהדרי לפוריי, איך האב געזען ווי ווי עורבים, א א עורב איז נישט קיין כשר'ע פייגל, איז לויפן ארום מיין בעט, אמר ליה אשתך זנתה מאנשים הרבה, דיין פרוי איז די זעלבע צדיקת ווי דיר, און זי לויפט אויך ארום פאשענען אין פרעמדע פעלדער, אמר ליה חזאי יוני דהדרי לפוריי, איך האב געזען ווי יונה וואס איז דאס איז יא א כשר'ע פייגל, דאס נעמט ארום מיין בעט, אמר ליה נשים הרבה, טמאת די האסט געוואוינט מיט אסאך אידישע טעכטער די האסט זיי מטמא געווען אז זיי זאלן נישט קענען צוריק גיין צו זייערע מענער, אמר ליה חזאי דנקיט תרי יוני ופרחן, איך האב געזען ווי איך האלט צוויי יונים אין מיין האנט און זיי פלאטשקן מיט זייערע פליגלען זיי ווילן אוועק פליען איך לאז זיי נישט, אמר ליה תרתי נשי נסבת די האסט חתונה געהאט מיט צוויי פרויען ופטרתינן בלא גט די ביסט מעגן די געסט זיי נישט קיין גט זיי ווילן גיין ווייטער און די לאזט זיי נישט. אמר ליה האט ער געזאגט חזאי דקליפנא ביעי, כ'האב געזעהן ווי איך שייל אייער, אמר ליה שכבי קא משלחת, דו האסט אראפ גענומען פון א טויטן זיינע תכריכים, דו האסט אים אפגעשיילט פון זיינע תכריכים, אמר ליה כולהו איתנהו בי, די אלע עבירות האב איך טאקע געטוהן, בר מהא דליתיה, אזוי האט ער געזאגט, זעהט אויס ווי ער האט געוואלט לייקענען אדער ער האט נישט געדענקט, עמיר זעהן פון די המשך פון די גמרא, אדהכי והכי. בינתיים איז אתיא האי איתתא איז געקומען יענע פרוי ואמרה ליה האט זי געזאגט פאר דעם צדוקי האי גלימא דמכסית די העמד וואס דו האסט אן, דגברא פלוני, עס קומט פון יענע מענטש דמית ואשלחתיה, עס קומט פון יענע מענטש איז געשטארבן און דו האסט עס פון אים גע'גנב'עט, צי ער האט נישט געוואוסט אז ער נעמט סחורה פון יענעם, צי ער האט פארגעסן, צי ער האט געלייקנט, על כל פנים די חלום איז געווען אמת, אמר ליה חזאי מיר האבן שוין כמעט פערטיג, האט די צדוקי ווייטער געזאגט פאר רבי ישמעאל, חזאי דאמרי לי, כ'האב געזען אין חלום ווי מען זאגט מיר, שבק לך אבוך נכסי בקפוטקיא, דיין טאטע האט דיך איבער, בקפוטקיא, דיין טאטע האט דיך איבערגעלאזט פארמעגנס אין קפוטקיא, אמר ליה האט ער אים געפרעגט אית לך נכסי בקפוטקיא, דו האסט דארט ביזנעס, דו האסט דארט פראפערטי, אמר ליה לאו, אזל אבוך לקפוטקיא, פאר דיין טאטע איז געשטארבן איז האט ער, איז ער בכלל געווען אין קפוטקיא, אמר ליה לאו, אקעי אז ער געבט די אינפארמעישן האט ער געזאגט אז די פתרון החלום גייט זיין אזוי, אם כן אויב אזוי איז די, איז פשט אין די חלום אזוי.